א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בא, גייט שוין פרשת בא יעצט, ס'האט מיך אפגעקאלט א רב און ער זאגט מיר ער האט אויסגעהערט קעסטל נײַן אויף שובבים, ער זאגט עס איז אזוי מין גוט, ער זאגט א מעדאל דארף מען אייך געבן, איך גלייב נישט זאגט ער אז ס'דא א רב וואס ער זאגט אזאלעכע שיינע תורות, זאגט ער נאר וואס ס'אביסל אוט אוו פלעיס, דאס וואלט געדארפט זיין פאר יום כיפור אויכעט, זאגט ער מיר אז איך זאל סעיוון קעסטל נײַן און פאר יום כיפור העט ער עס נאכזאגן פאר זיין קהילה. זאג איך אים, פיין, איך וויל דיך בעטן נאך א טובה, זאלסט עס נאכזאגן אין דיין נאמען אויכעט. די גמרא זאגט אז ווען רבי עקיבא איז געזעסן אין תפיסה, זענען געקומען זיינע תלמידים אים וויזיטן. זעט אויס אז דעמאלטס איז אויך געווען אזוי ווי דער דרור, די מין ארגענעזעישן, מ'איז געגאנגען וויזיטן. ניין, דרור וויל ארויסנעמען אלע פארברעכער, דא איז געווען אביסל אנדערש, מ'איז געגאנגען לערנען תורה ביים הייליגן תנא רבי עקיבא. עס זאגט דארט די גמרא דריי זאכן האט רבי עקיבא אנגעזאגט פאר זיין תלמיד רבי שמעון בן יוחאי, איינס איז הרוצה ליחנק אז דו ווילסט דיך דערווערגן, יתלה באילן גדול זאלסטו דיך אויפהענגען אויף זייער א גרויסן בוים, ווייל אז דו זאלסט דיך אויפהענגען אויף א קליינעם בוים העסטו דיך נישט דערווערגן, העסטו ארויסקומען לעבעדיג, סאו איף יו וואנט טו מעיק שור אז דו גייסט שטארבן, הענג דיך אויף א גרויסן בוים. ס'זאגט דארטן אז דו ווילסט נאכזאגן א זאך און דו ווילסט מען זאל עס אויסהערן, זאלסט עס נאכזאגן פון אן אדם גדול. סא אז דו ווילסט, זאג עס נאך אין דיין נאמען, ווייל אין מיין נאמען, אפשר וועלן זיין אסאך מענטשן וואס וועלן עס נישט וועלן הערן. יעצט ער זאגט מיר אויכעט א מורא'דיגע זאך, אז ס'געווען אמאל א רב אינדערהיים וואס האט געזאגט שבת הגדול האט ער גערעדט וועגן תשובה, און שבת תשובה האט ער גערעדט וועגן כשר'ן כלים. מ'האט אים געפרעגט פארוואס, איז דאך ונהפוך הוא, זאגט ער לאמיך דיר מסביר זיין, אז איך גיי ארויס שבת און איך רעד צו דיר וועגן כשר'ן כלים, און אז לאמיר זאגן זונטאג איז שוין ערב יום טוב, נו ווען העסטו האבן צייט דאס אלעס צו טוהן, דארף דאך איבערנעכטיגן ביינאכט מיט אלע זאכן, וועסט זיך עס נישט קענען טוהן, ווי זיך מייאש געבן, איך זאג אלע הלכות הגעלת כלים זאג איך א האלב יאר פריער. ביי שבת תשובה, און ווידעראום וועגן איבערבעטן דעם חבר און די אלע אנדערע זאכן וואס מען דארף תשובה טון, אז כ'זאל זאגן שבת תשובה וויאזוי מען דארף תשובה טון און אלל אוו א סאדען פלוצלינג קומט אריין אז נעקסטן טאג איז שוין ערב יום כיפור העסט נישט האבן קיין צייט אפילו מפייס צו זיין וועם דו האסט באליידיגט זאג איך עס א האלב יאר פריער ביי שבת הגדול דרשה. און יעדער זאל טון וואס ער דארף. מורא'דיג. זאגט מיר דער מענטש, כ'האב הנאה פון דיר, יעצט געסטו מיר צייט איך זאל קענען מיך מתבונן זיין אויף מיינע מעשים. עניוועי, איך וויל דיר זאגן, איך האב די וואך אויכעט א שיינע זאך, א דבר תורה צו רעדן, איך האב ברוך השם יעדע וואך, נאר ליידער ליידער די פעדאפיילס הרג'נען אוועק אלעס, איז וויל איך דיר זאגן, אז דו ווילסט הערן, די וואך האב איך אויכעט זייער א שיינע. דבר תורה, און דאס איז נישט, האט גארנישט מיט פעדאפיילס, ס'איז אפגעטיילט עקסטערע די פעדאפיילס די וואך אויכעט, און ס'איז אויכעט עקסטער די דבר תורה. איך וויל רעדן אביסל וועגן שובבים, ס'שטייט פרשת וירא, אה קען זיין דאס איז די רמז וירא וארא וואס ס'איז זיך מתחלף די אינגלעך כאפן שלעק, אין פרשת וירא שטייט וירא אליו ה' באלוני ממרא דער אייבערשטער האט זיך געוויזן פאר אברהם אבינו והוא יושב פתח האהל כחום היום. יעצט, יושב זאגט רש י ישב כתיב, שטייט והוא יושב, זאגט רש י ישב כתיב, יושב הייסט אז ער זיצט די גאנצע צייט, ישב הייסט ער האט זיך אראפגעזעצט, יעצט אין די תורה איז דאך נישט דא קיין נקודה, סאו קען עס מאכן אדער יושב אזוי ווי דער דרוקער האט געדרוקט אין חומש, אדער ישב, ער זאגט רש י ישב כתיב, ביקש לעמוד. געוואלט האט ער זיך אויפצושטעלן אמר לו הקדוש ברוך הוא שב זעץ דיך אראפ אני אעמוד איך וועל שטיין ואתה און דו סימן לבניך זיין א סימן פאר דיינע קינדער שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינים וואו ס'וועט זיין עדת הדיינים וועט דער אייבערשטער דארט שטיין והם יושבים דער אייבערשטער וועט שטיין און די דיינים וועלן זיצן שנאמר אזוי ווי שטייט אין תהילים קפיטל פ ב אלקים ניצב בעדת קל איז וואו איז ער געזעסן פתח האהל וואס הייסט פתח האהל? וואס זיצט ער ביי די טיר, אזוי ווי דער רבינו אליהו מזרחי און דער שפתי חכמים פרעגט, א קראנקער זיצט דאך אין בעט, נישט ביי די טיר, איז לראות, צו זען, זאגט רש י, אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו, דאס איז דער ענין פון שובבים, צו ס'איז דא אן עובר ושב, אברהם אבינו זיצט ביים טיר פון גיהנום און ער לאזט נישט אריין אפילו דעם וואס איז זינדיג מיט פגם הברית, פארוואס? ווייל ער האט אראפגעברענגט דעם סוד פון עובר ושב, שובבים, סאו ישב, דאס איז דער שובבים, און דער אייבערשטער שטייט כביכול און די אידן זיצן און זיי טוען תשובה, נאך האט ער געזען אם יש עובר ושב, אפילו איינער האט געטון אן עבירה און ער וויל תשובה טון, אין שובבים, דער שוב איז די אותיות ו' שין בית שמות וארא בא. ביי בא איז א נייע זאך פון שובבים. ס'איז נישט א קאנטיניועישן זעקס וואכן. די ערשטע דריי וואכן איז סור מרע און די אנדערע דריי וואכן דארף מען זיך אנהייבן צו נעמען אויף זיך עשה טוב. וועגן דעם איז עס. שובבים, שין ו' בית, בית יוד ענדע מם. ס'איז צוויי עקסטערע אפגעטיילט. שיען ו' בית. איז דער ערשטער האלב פון שובבים דאס איז דער סור מרע און נאכדעם קומט בית יוד ענדע מם דאס איז דער צווייטער האלב פון שובבים דאס איז דער ועשה טוב. יעצט איך וויל אביסל אריינגיין אין וויאזוי ס'האט זיך אויסגעלאזט די סדרה פון פרשת וארא, דאס איז געווען אין פרשת וירא. ס'איז אפגעטיילט די מכות אין פרשת וארא און אין פרשת בא. אין פרשת וארא איז דא די מכות דם צפרדע כינים ערוב דבר שחין ברד, דאס איז די ערשטע זיבן, און נאכדעם ביי פרשת בוא הייבט זיך אן די מכה פון ארבה, קומט אויס אז אפילו דאס אליינס איז אויכעט אפגעטיילט אין צוויי עקסטערע סדרות, פארוואס? לאמיך ענק זאגן, דאס אז איך זאל מיך נעמען דרש'ענען, איט וויל בי נאו ענד טו איט, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער הייליגער רבי דער סאטמאר רב האט געזאגט אז ווער ס'האט נישט דורכגעלערנט דעם גבורות השם פון מהר"ל פון פראג אויפן סדר ווייסט ער נישט וויאזוי ער קען זיך צוזעצן צום סדר, פונקט ווי איינער האט נישט דורכגעלערנט וואס מ'דארף טון ביים סדר, ווען מ'דארף טרינקען כוסות, וואס מ'דארף טרינקען, איז די זעלבע דא אויכעט, ער ווייסט נישט. יעצט דאס האט צו טון מיט העכערע סודות אין קבלה, דאס האט צו טון מיט זייער אסאך זאכן, קודם זאלט איר וויסן אז יעדע מכה האט געדינט א וואך און דריי וואך איז געווען התראה. יעצט, ס'איז דא די עשרת הדיברות, און ס'איז דא די עשרת מכות, און ס'איז דא די צען חדשים. יעצט, אנכי, פון די עשרת הדיברות, איז קעגן מכות דם, און דאס האט זיך אנגעהויבן תמוז. לא יהיה לך, דאס איז די צווייטע פון די עשרת הדיברות, איז געווען קעגן מכות צפרדע, און דאס האט זיך אנגעהויבן חודש אב. לא תשא שם השם לשוא דאס איז קעגן כינים און דאס איז חודש אלול, זכור את יום השבת לקדשו דאס איז קעגן ערוב, דאס איז אין חודש תשרי, כבד את אביך ואת אמך דאס איז קעגן מכות דבר וואס דאס איז אין חשוון, לא תרצח דאס איז קעגן שחין דאס איז אין כסלו, לא תנאף דאס איז קעגן ברד און דאס איז אין חודש טבת וואס אונז געפין מיר זיך יעצט. נאכדעם איז לא תגנוב דאס איז קעגן. מכות ארבה דאס איז אין חודש שבט, נאכדעם לא תענה ברעך עד שקר דאס איז קעגן חושך און דאס איז אין אדר, און נאכדעם לא תחמוד איז קעגן מכות בכורות און דאס אין חודש ניסן. און אזוי זענען די גאנצע עשרת הדיברות וואס די אידן האבן געדארפט נאכדעם מקבל זיין די תורה און אויכעט די מכות און אויך די חדשים זענען אינטערקאנעקטעד איינס מיטן אנדערן. דאס ווערט געברענגט אין אלע ספרים און בפרט אין ספר פון מהר"ל אין גבורות השם קען מען דאס זעהן א גאנצע אריכות. יעצט די צוויי חדשים טבת און שבט דאס איז מיוחס צו עשו הרשע דאס איז די טונקלערע חדשים און דאס דארף מען אונז יעצט מתקן זיין יעצט טבת און שבט דאס איז קעגן לא תנאף און לא תגנוב טבת דעם חודש וואס אונז זעמיר יעצט דאס איז קעגן לא תנאף, דאס איז די מכות ברד, און שבט, דאס איז די מכות ארבה, דאס איז לא תגנוב. יעצט אין חודש טבת און שבט פאלט זיך די שובבים, מען דארף דאס מתקן זיין, דעם לא תנאף מוז מען פאררעכטן. יעצט נצח והוד זענען זענען תרין שוקין, דאס קען מען נישט צו צוטיילן, ס'איז תרין שוקין אבער דאס איז א איינס, דער גאנצער גוף ליגט אויף די שוקין. יעצט אויך די צוויי חדשים פון טבת און שבט זענען די זיבעטע ספירה און די אכטע ספירה. ווייל אז מען הייבט אן פון כתר חכמה בינה נאך דעם חסד גבירה תפארת איז נצח והוד. דאס איז דער זיבעטע און דער אכטע. דאס איז ברד מיט ארבה. איז אין אמת'ן גייען זיי דאך אינאיינעם ווייל ס'איז נצח והוד. פארוואס די תורה האט צוגעטיילט אין צוויי עקסטערע פרשות. אין ואירא און אין בוא. אויף דעם איז דא אסאך אסאך צו רעדן. אבער איך קען נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל איך וויל צוקומען צו א געוויסן פונקט, אבער לאמיר דא אביסל צו צעלייגן וואס דא איז געשען. ביי די מכות פון שחין שטייט אז די חברה האבן פראבירט נאכצומאכן ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה ווייל ס'איז געווען צו קליין. רשע. נאכדעם געט אים דער אייבערשטער א זאג ויאמר ה' אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר ה' אלקי העברים שלח את עמי ויעבדוני.

כנגד כל המכות. און רעד וואס דא טוט זיך. מען רעדט דא פון מכות ברד, זאגט רש"י מכות בכורות. און לאמיר פארשטיין, מכות בכורות איז שוין געווען די גרעסטע זאך וואס מען האט געזעהן, זיי זענען געשטארבן די בכורים. ס'איז דאך געווען גרעסערס, קריעת ים סוף. ס'איז דאך געווען אסאך גרעסער פון דעם. יעצט, ס'איז דא וואס זיי ווילן, ס'איז דא א ספר וואס ס'הייסט. ראשי תיבות. מיט אלע טעותים פון די דרוקער, ווייל ס'איז געווען ווי מען זאגט ראשי תיבות. איז זאגט ער דארטן דער דריקער דער וואס ברענגט צאם די אלע זאכן ברענגט ער דא אויף די פרשה אויך אז דאס ענטפערט מען מיט א תיקון טעות געשטאנען איז מ"ב דאס מיינט מכות ברד און דער דריקער האט נישט געוויסט האט ער ארויסגעשריבן מכות בכורות אבער אין אמת'ן וואלט דא געדארפט שטיין מכות ברד יעצט אויב דאס זאל זיין אמת איז דאך א קשיא מכות ברד איז געווען עפעס אזא דער גרויסע מכה וואס כל מגפותי. נא, קיין גרעסערע פון דעם. ס'איז געווען א גרויסע מכה באט ס'איז דאך אין די צען מכות. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אין מדרש רבה שטייט קלאר ארויס מלמד שמכות ברד שקול כנגד כל המכות, דאס שטייט קלאר ארויס אין מדרש, עס קומט אויס אז מכות ברד איז די שווערסטע מכה וואס איז דא, און דאס לאזט זיך אויס אין פרשת.

ס'קומט האגל, ס'פאלט האגל. יעצט אין האגל איז דא אסאך סייזעס. כ'האב נאכגעקוקט, אין ענסייקלאפידיע שטייט אז די גרעסטע האגל וואס מ'האט ריקארדעד איז א סיקס אינטש העיל. סיקס אינטשעס מיינט ס'איז אזוי גרויס ווי דריי פיר אייער. סאו ביג דיעל. וואס איז די גרויסע זאך פון דעם האגל? נישט צו פארשטיין די גאנצע פרשה מיט דעם האגל. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איז נאך שווערער צו פארשטיין. אז ס'שטייט דא. דער אייבערשטער זאגט הנני ממטיר כעת מחר ברד, מארגן גיי איך מאכן א געפערליכן האגל, אשר לא היה כמוהו במצרים למן היום היווסדה ועד עתה, ביז פון ווען מצרים איז געווארן מצרים איז היינט נאכנישט געווען אזא האגל, יעצט זאגט דער אייבערשטער אן ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה.

בהמות, און אלע דיינע קנעכט זאלסטו עס אריינטראגן אין הויז אריין, נו, איז דאך א נארמאלע זאך אז יעדער גייט עס טון, גייט דאך קיינער זיך נישט צוריק האלטן. נאכדעם שטייט נאך א אינטערעסאנטער פסוק, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, דער וואס ס'האט מורא געהאט פונעם אייבערשטנ'ס רייד, הניס את עבדיו ואת מקניו אל הבתים, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם ויעזוב את עבדיו ואת מקניו בשדה, און זענען אלע געשטארבן. נאכדעם זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו נטה את ידך אל השמים והי' מראות בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים ויט משה את מטה אל השמים והשם נתן קולות ומראות און בקיצור ותהלך האש ארצה.

זאגט, ס'איז דאך ידוע דער רמבן אז ס'איז דא די עטליכע פסוקים למען תדע כי להשם הארץ אז דער אייבערשטער איז משגיח אויף די וועלט, דאס איז סוף פרשת בוא אבער דאס איז אן אנדערע שמועס פאר זיך. סאו, דאס איז די פרשה פון דעם ברד. יעצט לאמיר אונז פארשטיין דא אביסל וואס דא גייט פאר, וואס וואטס גאוינג אן. דא האט ער מודה געווען ס'איז שוין יא דא א באשעפער, דא וואס איז געווען מיט די ברד האט דא האט דער אייבערשטער געזאגט גייטס באהאלטס ענק אין די הייזער, ס'איז נישט צו פארשטיין. און וואס איז דער גרויסער גליק אז ס'איז אראפגעפאלן אביסל האגל, עטס האט שוין געזען העיל וואס ס'פאלט, דער איז נאו ביג דיעל אין איט. און דער רמבן אין סוף פרשת בוא זאגט אז ס'איז דא די דריי פסוקים. אינטערעסאנט פון די דריי זענען צוויי ביים ברד. איינס איז בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, אזוי איז ביי די התראה ווען דער אייבערשטער ווארנט. און צום סוף לאזט זיך אויס והברד לא יהיה עוד למען תדע כי להשם הארץ. פון די דריי פסוקים וואס דער רמבן ברענגט וואו דער אייבערשטער האט געוואלט דערווייזן השגחה מיט אז ס'איז נישט חלילה עזב השם את הארץ און שכר ועונש, פון די דריי איז צוויי פסוקים ביים ברד. סאו וואס איז די גרויסקייט פון דעם ברד? לאמיר יעצט צו צעלייגן די זאך. ס'שטייט ויצא משה מן פרעה אל העיר ויפרוש כפיו אל השם ויחדלו הקולות, והברד ומטר לא ניתך ארצה. זאגט די גמרא אז וואס איז געשעהן מיט דעם ברד, ס'האלט אין איין גיין ברד, משה רבינו האט געזאגט רבונו של עולם ס'זאל זיך אויפהערן די מכה, איז דאך נאך געווען אסאך ברד אינמיטן די לופט, וואס איז געשעהן מיט דעם ברד, אראפגעקומען איז עס נישט ווייל ס'שטייט לא ניתך ארצה, געבליבן אין הימל איז עס נישט. ווייל ס'איז דאך שוין אראפגעקומען, סאו וואס איז געשעהן דערמיט? זאגן אונז די הייליגע חזל אז וואס איז געשעהן מיט דעם ברד, האט איז געשעהן אז ס'איז געבליבן שטיין אינמיטן די לופט, ס'האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן די לופט. יעצט, די גמרא אין מסכת ברכות, און אויך אין שלחן ערוך אין סימן רי"ח אין אורח חיים ווערט געברענגט וועגן געוויסע ברכות וואס מ'מאכט, ס'איז דא פרויען וואס זאגן וואס דאס הייסט א ברכות פארטי, מ'מאכט דארטן שיינע ברכות, מ'זאגט ברוך הוא וברוך שמו אמן, מ'לערנט אויס. אויך ווען זיי שטייען אויף אינדערפרי נעמען זיי א חבר'טע אויפן טעלעפאן, כ'ווייס נישט צי מ'איז יוצא צי נישט אבער אזוי טוען זיי, און זיי זאגן הויעך די ברכות, מ'זאל זאגן אמן, דאס איז נישט די גרויסע דינים. יעצט איך זאג אייביג פאר מיינע חברים אז זיי זאלן וויסן אז ס'איז דא געוויסע ברכות וואס יעדער נעגלעקט דערין, ס'ממש איז נעגלידזשענס, למשל ווען איך פאר אויף ארץ ישראל, איז דא א פלאץ וואס הייסט מעלות בית חורין, די הייט פון בית חורין, די גמרא זאגט, ווען איינער זעהט אבני אלגביש, וואס דאס איז געמאכט, ס'איז געשעהן א נס פאר אידן, דארף מאכן א ברכה ברוך שעשה נס במקום הזה, איז אין דעם בית חורין איז דא די אבני אלגביש, יעצט וואס איז דאס אבני אלגביש? וועל איך ענק זאגן, די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, דער ברד איז נישט אראפגעפאלן אויף דער ערד. לא ניתך ארצה, ס'איז געבליבן שטיין אינמיטן עז דעי ווער פאללינג זענען זיי אלע געבליבן פראוזן שטיין. און דאס איז די אבני אלגביש. וואס איז געווען די אבני אלגביש? זאגט די גמרא, פארוואס הייסט עס אבני אלגביש? ווייל ס'איז געפאלן אין די צייט פון משה רבינו, ווייל משה רבינו ווערט אנגערופן איש, והאיש משה עניו מאוד, שפעטער אזוי ווי ס'איז געבליבן הענגען אין די לופט, ווען יהושע בן נון האט מלחמה געהאלטן מיט די מלכי אמורי האט ער זיי דאך נישט געקענט אייננעמען, ער איז דאך געווען א קליינער צאל קעגן זיי, זאגט דער נביא והשם המטיר עליהם, דער אייבערשטער האט אויף זיי געמאכט רעגענען אבנים גדולות מן השמים, דאס איז די אבני אלגביש, דאס איז דער מכת ברד, און וועגן דעם הייסט עס אלגביש ווייל ס'איז געגאנגען אין משה רבינו'ס צייט, וואס משה רבינו ווערט אנגערופן איש, און אויך יהושע בן נון, ווייל יהושע בן נון זיין שטייט אויך איש אשר רוח אלקים בו, סאו ער הייסט איש, יהושע בן נון, משה רבינו הייסט איש, ס'האבן אנגעהויבן צו פאלן שטיינער פון הימל, משה רבינו האט געזאגט רבונו של עולם הער אויף, האט זיך עס אויפגעהערט, אבער עס איז געבליבן שווערע שטיינער, יעצט אין מדרש ברענגט אז די שטיינער זענען געווען אזוי גרויס ווי א שיעור מקווה. דו ווייסט וואס הייסט א שיעור מקווה? פערציג סאה, אז ס'וועט נעמען אן אינטש מעסטער און עס נעמען א קיוביק מיטער א מעטער ביי די לענג ביי די ברייט און די הייעך די שטיינער זענען געפאלן אין צייט פון ברד, נישט קיין קליינע שטיינדעלעך סיקס אינטשעס אין דייעמעטער ס'איז געווען א שיעור מקווה די לוחות זענען אויך געווען א שיעור מקווה ס'איז אויך געווען שטיינער סנפירון שטיינער פון הימל עכ"פ. ס'האט געהאט אבער נאך א זאך די שטיינער, ס'האט געהאט אין זיך אש און מים, ס'האט געקאכט דאס וואסער און ס'האט נישט אויסגעלאשן דעם פייער, און דער פייער האט געפלאמט און געקאכט דאס וואסער. ווען פרעה האט דאס געזען, ער האט געזען א מיקסטשער, אש און מים פייטן אינאיינעם, און קיינער לעשט נישט אויס דעם צווייטן, האט ער געזאגט, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. סאו ס'איז נישט געווען קיין קליינע שטיינדעלעך וואס זענען געפאלן, ס'איז געווען שטיינער וואס איז געפאלן צו משה רבינו אין ברד, און ס'איז געפאלן, יהושע בן נון כדי ער זאל אייננעמען די מלכים, די מלכי אמורי, זאגט דער מדרש אז די אבני אלגבש האט דער אייבישטער איבערגעלאזט אין די וועלט, און ער גייט זיך שלאגן מיט גוג ומגוג, און צווישן מיר דיך, מדינת ישראל קומט מיט זייערע תותחים, מיט זייערע קאנאנען, זיי ווייסן נישט אז זיי זענען גוג ומגוג אויכעט, דער אייבישטער גייט זיי אויכעט אראפנעמען פון די וועלט וואס זיי האבן אנגעטון אין ארץ ישראל, כל מיני זנות מיט מרידה באומות מיט אלעם. זיי גייען זיך שלאגן מיטן אייבערשטנס גרויסע שטיינער, פייער מיט וואסער, אן אטאם באמבע, דער אייבערשטער האט אטאם באמבעס דער סייז פון א שיעור מקווה, ס'איז טוירטי ניין אינטשעס ביי טוירטי ניין אינטשעס ביי טוירטי ניין אינטשעס, שטעל דיר פאר אזאלכע גרויסע אטאם באמבעס גייט דער אייבערשטער שיסן אויף די אלע גוג און מגוג און אויף אלע רשעי הדור, ווארום ס'וועט אויך זיין אזוי ווי מצרים, זיי וועלן זיך וועלן שלאגן מיט משיח'ן. על כל פנים, דאס איז די גרויסקייט פון די שטיינער. יעצט, כ'האב ענק שוין פארציילט אז אין וויזשניצער ישיבה האב איך געהייסן די שר התיירות, איך האב געוואוסט אלעס אין ארץ ישראל, איך בין געפארן און געקומען איבעראל, ווען איך פלעג גיין צו די מערת המכפילה בין איך געווען נאר אינדרויסן, ס'איז דא זיבן סטעפס וואס דארטן האט מען געלאזט אידן דאווענען, אריין האט מען זיי נישט געלאזט, היינט גיי איך נישט אריין ווייל ס'איז א קירכע, די זעלביגע געב איך אבאכט ביי שמואל הנביא, ס'איז א קירכע, ס'ליגט דארטן א גוי א פגר טמא. ס'איז אן דעם וואס דער רבי האט אונז געלערנט אין ספר על הגאולה ועל התמורה אז מ'זאל נישט גיין אין די אלע פלעצער ווייל מ'געבט חיזוק פאר די פאר די ציונים. מ'דארף בכלל נישט אריינגיין ווייל ס'איז נישט ס'איז געווארן א קירכע. אין די איסט סייט איז דא אסאך שילן וואס זענען געווען שילן און זענען געווארן א קירכע און דארטן האבן די אסאך ערליכע אידן געדאוונט. נו וועט איינער אריינגיין דארט היינט דאווענען? אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ענין אויך נישט יעצט. ס'איז דא נאך היינט אין ארץ ישראל ס'הייסט מעלות. בית חורון, מעלות בית חורון, ס'איז דארטן דא פעלדער, ס'איז דארט דא א גרויסע קאמפעני וואס ס'וואקסט דארטן אזאלעכע ביימער וואס ס'וואקסט טרויבן, איך בין דארט געווען זיבן יאר צוריק שמיטה, איך האב געזען ווי דער איד, ער ארבעט נישט, ער טוט גארנישט, ס'איז ממש, ס'זעט אזוי ווי א גאוסט טאון. נארמאל האט ער הונדערטער ארבייטער, ווייזט ער מיר דער בוים איז שוין געשטארבן דער איז אויסגעטריקנט געווארן ווייל ס'איז שמיטה טאר מען גארנישט טוהן, און ער זאגט מיר אז אזא בוים פראדוצירט פון צען ביז צוועלף טויזענט דאלער א יאר טרויבן וואס מען מאכט פון דעם פיינע וויין. זאג איך אים און איך פארשטיי נישט און דו קוקסט דאס צו אזוי און דו לאזט דאס צו, הייבט ער אן צו שרייען, ער איז א ספרדישער האט ער געשריגן אויף היברו מה איתך זה שלי זה של הקדוש ברוך הוא. דאס איז עפעס מיין? דאס איז דאך דעם אייבערשטנ'ס, כי לי כל הארץ. וועגן דעם אפאר וואכן צוריק האב איך געזאגט אז אברהם אבינו איז געווען פון איראק, פון בבל, און די ספרדים זענען פול מיט אמונה אסאך מער ווי די אשכנזים. איר ווייסט וויפיל טעלעפאנס איך האב באקומען, דו רשע, דו שייגעץ, זאג איך אים הלוואי זאל מיר אונז זיין אזוי תמימות'דיג אזוי ווי די ספרדים. ער ווייסט נישט קיין מעשה'ס, ער זאגט דאס איז דען מיין? עס געהערט דאך דעם אייבערשטן. עניוועי, איז דא די פלאץ אין בית חורון, איך האב עס געוויזיטעט דארטן. איז דא די אבני אלגביש, ס'דא הויעכע ריזיגע פעלזן שטיינער, איר הערט? אבער ס'האט גארנישט קיין איידענטעטי מיט עני שטיין פון ארץ ישראל, ס'איז אנבעליוועבל. איך בין דאך אביסל באקאנט אין שטיינער, ווייל ווען מען גראבט מקווה'ס דארף מען וויסן וואסערע מין שטיין ס'איז, צו ס'איז דא וואסער אין ארום און ארום, צו מיר קענען מאכן א קוואל. אויכעט נארמאל מאכט מען אן ארטיזשיען וועל דארף מען וויסן אז מ'גראבט אראפ ביז צו בעדראק, יעצט איך האב זיך שוין געלערנט, אין אמעריקע איז בעדראק איז ברוין, אין ענגלאנד איז עס ווייס, אין סאוט אמעריקע איז עס גרין, יעצט מען מוז דאס אלעס קענען. כ'האב דארט גערעדט מיט אן ארקיאלעדזשיסט זאגט ער די מינע שטיינער איז נישט דא, אין גאנץ ארץ ישראל האבן זיי נאך נישט געטראפן די מינע שטיינער, דער איז נאו סאטש א טינג, דאס איז אזעלכע מאדנע שטיינער, דאס איז די אבני אלגביש, דאס איז וואס דער אייבערשטער האט אראפגעווארפן אין מכת ברד און ביי יהושע בן נון, און ער האלט עס יעצט אז בקרוב ווען דער אייבערשטער וועט אונז שוין אויסלייזן פון דעם גלות, דארף מען אונז נישט האבן אן עוזי צו שיסן די אראבער, ניין, אונז האבן אן אנדערן עוזי, אוי עזי וזמרת קה השם ויהי לי לישועה, אונז האבן אן אנדערן עוזי, אונז מיר זאגן זמירות צום אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט אראפווארפן. די אבני אלגביש און ער וועט איינעמען גאנץ גוג ומגוג און אלע אפיקורסים און אלע אידישע רשעים וואס זיי ווילן נישט משיח זאל קומען און דאס מיינט מען אפילו די היימישע סאטמארער אידן און די היימישע פאפענער אידן די אלע וואס האבן געוואוט פאר די אלע חוקי תועבה אויף די וועט פאלן די אבני אלגביש אבער אינטערעסאנט אונז וועל מיר גיין אין די גאס און זיי וועלן גיין, און זיי וועלן עס כאפן, און אונדז וועט גארנישט געשען. איך האב געוואלט סתם אזוי זאגן מענין לענין באותו ענין, שולחן ערוך ווערט געברענגט אז מען זעט די שטיינער אבני אלגביש אין די מעלות בית חורון דארף מאכן א ברכה ברוך שעשה נס. זיי האבן מיר געוואלט מיטגעבן א שטיין, דאס הייסט א יעדער כאפט אראפ א שטיקל שטיין און ברענגט עס אהיים, איך האב עס נישט געוואלט נעמען ווייל כ'האב מורא געהאט אז יעדעס מאל כ'וועל קוקן דערויף צו כ'וועל עס ווייזן פאר איינעם וועט ער ווערן נכשל אז ער וועט נישט מאכן קיין ברכה. און אט טאמער ער וועט מאכן א ברכה, קען זיין, שטייט אין שלחן ערוך, אז ווען מ'זעהט אבני אלגביש ב ב מעלות בית חורון, קען זיין אז מ'זעהט עס אין אמעריקע דארף מען נישט מאכן א ברכה, איך ווייס נישט, כ'האב געהאט א ספק האב איך געקלערט איך לאז מיך נישט אריין. כ'האב אמאל געהאט א מורא'דיגן דורכפאל, ס'איז געווען א ארגענעזעישן ארץ ישראל וואס זענען נאכגעגאנגען אלע סממני הקטורת, אבער מען טאר דאך עס נישט נאכמאכן, עס איז דאך דא א געוואלדיגער עונש, ונכרתה, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן עס געמאכט אין א ליקוויד פארעם, זיי האבן גענומען די גראזן פון די צרי, ציפורן, חלבנה און לבונה, עס, איך האב געקויפט א סעט פאר צוויי הונדערט דאלער, ס'איז אריינגעפאקט אין אזאלכע קליינע גלעזעלעך, דאס וואס מען הענגט אויף אין די סוכה, איר ווייסט אזאלכע גלעזעלעך, מען לייגט אריין האניג, און כ'האב עס געגעבן א מתנה פארן טאהשער רעבן, כ'האב עס אראפגעלייגט אויפן טיש האט דער רבי. טאנץ געטון, איך האב נאך אין מיין לעבן נישט געזען אזוי טאנצן, ער טאנצט דאך אסאך ביים דאווענען, אזא טאנץ געטון, זאגט ער נאכן טראג עס שוין ארויס, דאס איז דאך ונכרתה, און שפילסט דיך דאך ארום, זאג איך רבי ס'איז דאך נישט די גראזן, טו מיר א טובה, און ער האט מיר געזאגט אזוי, איך וויל דיך בעטן, נעם א טיקעט, טראג עס צוריק אויף ארץ ישראל, זאג איך רבי יענער וועט נישט צוריקגעבן דאס געלט, זאג איך ניין, איך וויל דיר זאגן זאלסט טון דערמיט, ביי ביעור חמץ איז דא א דין אז אין ביעור חמץ אלא שריפה, רבי יהודה האלט מפזר וזורה לרוח, און צום ים, טראג עס צוריק אויף ארץ ישראל, און. עפן אויף די באטלעך און ווארף עס אריין אין ים הגדול, פרעג איך ווער איז דער ים הגדול, דאס איז דער אטלענטיק אושען צו דאס איז דער מעדיטערעיניען סי, זאגט ער ניין ניין טראג עס צוריק דארטן ביים ים התיכון און לייג עס אריין, עפן די באטלעך און לייג עס אריין, ווארף עס טיף אריין אין וואסער, ממילא הייסט עס אזוי ווי דו האסט עס מעביר געווען פון די וועלט, איך וויל נישט זאלסט אפילו האבן א. אה, ס'זאל דיר נישט איבערבלייבן גארנישט פון דעם. דו ווייסט וואס דו האסט געטון? דו האסט דיך ארומגעשפילט מיט די הארבסטע זאכן. מילא ווייס איך שוין נישט צו נעמען קיין שטיינער פון אבני אלגביש, מיט יא מאכן א ברכה נישט מאכן א ברכה, ווער ווייסט וואס נאך ס'קען זיין דא אינוואלווד, מ'טראגט ארויס שטיינער פון ארץ ישראל, אה, איך קען מיך נישט אויס מיט די זאכן, כ'טשעפע נישט, סאו האב איך נישט געברענגט, אבער ס'איז א פאני מין שטיין וואס דאס איז נישט דא צו באקומען אין גאנץ ארץ ישראל, קען זיין אין די גאנצע וועלט נישט, איך ווייס נישט, דאס איז ווערי ווערי.

שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, ואשר לא שם לבו אל דבר השם ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה, נאכדעם זענען זיי אלע געשטארבן. יעצט, ס'איז נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך, די מצריים זעען ס'געשעהט מכות און מכות, זענען זיי געווען אזאלכע בהמות? אדער האבן נישט געגלייבט? און נאך א זאך, מ'געט דיר דאך א רפואה, מ'געט דיר א רעמעדי, א סעלושען, נעם די בהמות טראג עס אריין אינדערהיים. כ'מיין, געווענטליך ביינאכט טראגט מען דאך אויך אריין בהמות, סאו וואס איז די גרויסע זאך? וואס איז באמת דא געשען אז די חברה האבן זיך אויסגעלאכט פון די מכת ברד? און נאכדעם, דער פסוק רופט אן הירא דבר ה' האט אריינגענומען, און ואשר לא שם ליבו, קומט זיך דארט שטיין ואשר לא ירא דבר ה', און נאכדעם מ'הייסט שוין א ירא שמים אז מען טראגט איינמאל אריין די בהמות וואס איז פאר דיין אייגן, ווי מען זאגט, אינטערעסע, זאלן נישט געהארגעט ווערן? יעצט, דער מדרש ברענגט אין מדרש רבה. זאגט דער מדרש הירא דבר השם, ווער איז געווען דער הירא דבר השם? זאגט דער מדרש ס'איז געווען איין מענטש אין גאנץ מצרים, ס'איז געווען אזא גרויסע מדינה, ס'איז געווען איין מענטש וואס האט עס געטון, ווער איז דאס געווען? איוב! איוב, די גמרא ברענגט אז איוב איז געווען אין א געוויסע בחינה אזוי ווי אברהם אבינו, ביי אברהם אבינו שטייט כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, און די זעלבע שטייט אין פסוק אין אנפאנג איוב. אז ער איז געווען ירא אלקים סור מרע, מורא'דיגע טייטל. איך האב סתם געזאגט אמאל א דרשה, איך האף אז ס'איז ריכטיג, ס'ווערט געברענגט אין כתבי אר"י אז ווער איז געווען איוב, ברענגט די כתבי אר"י אז ער איז געווען א גלגול פון תרח, ווייל תרח, שטעל דיר פאר, זיצט אין גיהנום, און אברהם אבינו זיין זון זיצט אין גן עדן, מען קען דאך דאס נישט צולאזן, האט דער אייבערשטער אראפגעשיקט נאכאמאל אויף א גלגול, און ער האט געליטן גרויסע יסורים, און ער איז געווארן אויסגעלייטערט. און ער זיצט היינט אין גן עדן. וועגן דעם דער אר"י הקדוש זאגט, ס'איז דא גמרא, די גמרא זאגט איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. זאגט דער אר"י הקדוש, נישט משל היה, נאר ס'איז משל היה. משל מיינט אז דאס איז געווען עולם אצילות ווערט אנגערופן של. עניוועי, ס'ווערט אויך אנגערופן משל ווייל ס'איז א משל לגבי די וועלט, ווייל ס'איז זייער זייער הויעך, ס'איז, ס'ווערט אנגערופן משל אצילות, אצל וסמוך צום אייבערשטן, איז די קליפות איז דארט נישט אזוי גרויס. עניוועי, דאס איז עולם. אצילות, אבער דאס איז געווען גלגול פון תרח, יעצט האב איך צוגעלייגט אמאל אז ס'קען זיין ס'שטייט דאך שלשה היו באותה עצה, און ווער איז געווען איינער פון זיי? איוב, איוב איז געווען א גלגול פון תרח, אברהם אבינו האט דאך אונז אויסגעוועלט דעם גלות, מעצה עמוקה שבחברון, וואס האט אברהם אבינו געזאגט? ער האט בוחר געווען גלות, איז תרח האט נישט געוואלט זאגן גארנישט, איז ער שטיל געשוויגן, על כל פנים. זאגט דארט די גמרא אז ס'איז געווען דריי געווען אין די עצה, געווען בלעם, און ס'איז געווען איוב, און דער דריטער איז געווען יתרו, זאגט די מדרש און די גמרא, איוב האט שטיל געשוויגן, נידון ביסורין, יתרו האט געזען אז מען וויל מאכן אן עצה קעגן די אידן הבה נתחכמה לו, איז ער אנטלאפן, איז יתרו שברח האט ער זוכה געווען אן איידעם ווי משה רבינו, און נאכדעם איז געווען דער דריטער. בלעם וואס ער האט געזאגט יא לאמיר עס טאקע טוהן, איז וועגן דעם האט מען אים געהארגעט, על כל פנים דא געווען דריי עצה געבער פאר פרעה, יעצט זאגט דער מדרש, אז ווער איז געווען הירא דבר השם, ס'איז געווען די וואן ענד אנלי איינער, איוב, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, יעצט דער אייבערשטער האט פארשטאנען אז דו געסט זיי א סאלושען אום זיי אלע אריינברענגען די. בהמות און די קנעכט אין די היים זיי זאלן זיך נישט לאזן אז זאלן געהארגעט ווערן און די מצריים האבן דאך געזען אז דא איז סיריעס ביזנעס יעדן חודש א נייע מכה און דער מדרש זאגט ואשר לא שם ליבו אל דבר השם דאס איז פרעה ועבדיו זענען זיי געווען אינגאנצן נישט ביי זיך זיי האבן דען נישט געזען וואס דא גייט פאר? יעצט וואס איז די תירוץ? די תירוץ איז כ'האב ענק שוין געזאגט אנפאנג פון די פרשה. משה רבינו געבט זיי א זאג אזוי איז עס איז אין פ קפיטל ט' פסוק י"ח הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד מיט דעם וואס ער האט געזאגט נישט היינט נאר ס'גייט קומען מארגן מיט דעם האט דער עולם געקלערט העי איי סטיל העוו טיים טו דא איט. יעצט דער אבן עזרא זאגט א מורא'דיג ווארט הנני ממטיר ידוע כי לא ירד גם היום על מצרים ברד ומטר דאס האבן זיי שוין געוויסט אז היינט העט עס נישט קומען במילא האבן זיי שוין געוויסט. אז אונז האמיר צייט צו ווארטן ביז מארגן, ואין צורך לפרש למה זה, אונז דארף מען נישט מסביר זיין פארוואס דער אייבישטער האט געזאגט מחר, דער תירוץ איז זייער פשוט, ווען מען זאגט פאר א מענטש גיי טו עפעס, זאגט ער כ'האב צייט מארגן, כ'האב צייט שפעטער, דארפסט שוין ליינען קריאת שמע וואס ס'פארגייט די צייט, כ'האב נאך צייט, ס'נאך דא פופצן מינוט, און נאכדעם געט א פארגיי די צייט, דאס איז א מורא'דיגער מוסר השכל, וויבאלד זיי האבן זיך געפילט. איך דארף טאקע פראטעקטן מיין עסעט, איך דארף פראטעקטן די בהמות מיט די מענטשן מיט די קנעכט, אבער איי סטיל העוו טיים טו דא איט. און מען זעט פון דעם נאך א מורא'דיגע זאך, ווער איז דער וואס איז נישט קיין ירא דבר השם, נישט איינער וואס איז אן אפיקורס, ער איז אן עיטיאיסט, ער איז א מחלל שבת חלילה, נע! ווייסט ווען ער הייסט א ירא שמים? ער הייסט א ירא שמים? הירא דבר השם מעבדי פרעה הניס את עבדיו אויפן פלאץ האט ער עס גענומען און איינגעזאמלט כאטש ער האט געוואוסט ערשט מארגן גייט עס קומען ואשר לא שם ליבו אל דבר השם ויעזוב סאו די ווארט איז צו ס'איז שם ליבו אל דבר השם צו נישט איך זאג אייביג דער מענטש ער שטייט א גאנצן טאג און ער דרייט זיך ער איז נישט קיין שם ליבו וואס טוה איך אויף די וועלט כ'וועל אייך זאגן איך וואלט געזאגט אז די פרויען זענען אויך נישט קיין שם ליבו אל דבר השם. איך ווייס וויאזוי זיי קראסן אריבער א גאס, זיי שטעלן ארויס דעם קערידזש מיט די בעיבי, און זיי זעען עט א קאר אריינפארן אין זיי. דעמאלטס וועט זיין אן אומגליק, העלן זיי זיך נעמען וויינען, און טאמער נישט, האבן זיי געמאכט א קראס, זענען נישט שם ליבו, מען דארף א יעדע מינוט ווען א מענטש טוט, איך גיי ערגעץ, ווי גיי איך, ווי קום איך, וואס טו איך אויף די וועלט, ס'דורך שובבי"ם שוין אפאר וואכן, האב איך מיך עפעס אונטערגענומען? א מענטש איז דאך אזא שטארקער באלעבאס אויף זיך, שטעל דיר פאר, אונז קען מיר זיך אוועקדרייען פון הסתכלות אסורה, אונז קען מיר זיך אפשטעלן אינמיטן עסן אויף פינף מינוט, דאס איז א תענית הראב"ד, אונז קען מיר טון אזויפיל גוטע זאכן, אונז זעמיר באלעבאס. אבער איין פראבלעם איז דא. ואשר לא שם לבו אל דבר ה'. יעצט אין פסוק שטייט ועתה מה ה' אלקיך שואל ממך כי אם ליראה, זעהט אויס אז ס'איז נישט אזא שווערע זאך, ס'מוז אדער זיין שם לבו אל דבר ה', דער מסילת ישרים זאגט אז יראת שמים איז די גרינגסטע זאך צוצוקומען, ווייל דער אייבערשטער איז גרויס און שטארק און ער געט דיר פון אלעם וואס דו ברויכסט, נאר וואס ס'איז לא שם לבו, איך שטיי אויף, איך לייג מיך שלאפן, מ'עסט וויפיל מ'קען, ווען דער טעלער איז ליידיג האט מען אראפגענומען דאס עסן, מען גייט זיך לייגן שלאפן ווייל מען לייגט זיך שלאפן, נישט ווייל מען האט א חשק, מען לייגט זיך שלאפן צו האבן כח אויפצושטיין דינען דעם אייבערשטן, אפילו דער וואס ס'זיצט נישט א גאנצן טאג און לערנט, מארגן וועל איך ארויסגיין אין די גאס, כ'וועל מיך אוועק דרייען פון אן ערוה, כ'וועל נישט קוקן וואו מען טאר נישט, ס'איז לא שם ליבו. יעצט אונז לאכן מיר פון די מצריים און זאגן מיר אוי זענען זיי געווען בטלנים, זיי האבן דאך געזען מכות, זיי האבן גארנישט געדארפט טון נאר אריין נעמען זייערע בהמות, מען האט פון זיי נישט געבעטן גארנישט קיין גרויסע זאכן, מען האט זיי געבעטן ראטעווע דיין פארמעגן. און דאס האט ער נישט געטון. שטעל דיר פאר וויאזוי דער אייבערשטער כביכול לאכט פון אונז, ער בעט דיך, ראטעווע דיין נשמה, דיין גוף, די תורה איז דאך געגעבן געווארן אז דו זאלסט מצליח זיין בגשמיות אויכעט. יעצט דער הייליגער רמב"ן ברענגט אז ווען ס'כאפט איינעם אן א פלאם, צו דינען דעם אייבערשטן א התעוררות, זאל ער עס גראד אויסנוצן, ווייל אז ער לאזט עס קאלט ווערן וועט עס מער נישט צוריק קומען, און ער זאגט אז דאס קומט פון דעם וואס ס'שטייט כל יום בת קול יוצאת מהר חורב. ס'האט דיך יעצט געכאפט, דיין נשמה האט עס דערהערט. עס איז מורא'דיג וויכטיג, אז ס'כאפט איינעם אן א הרהור תשובה, ס'קומט יעצט שובבי"ם, קודם נוץ אויס היינט. איי וואס וועט זיין מארגן איז שוין נישט אינטערעסאנט, קודם היינט. היינט נוץ אויס. ס'האט מיך אנגעכאפט התעוררות, כ'וועל גיין לערנען, כ'וועל גיין דאווענען, כ'וועל נישט רעדן דברים בטלים, כ'וועל נישט רעדן ניבול פה, כ'וועל וואטשן וואס איך עס, כ'וועל וואטשן וואס איך לייג אריין אין מויל, כ'וועל וואטשן וואס איך לאז ארויס פון מויל. ס'איז דא א מעשה וואס מען פארציילט ביים חפץ חיים, איז געווען אמאל א בחור, פורים, האט זיך אנגעשיכורט, האט זיך אנגעשיכורט, און ער גייט צו, זעצט זיך אראפ לעבן חפץ חיים, און ער זאגט, רבי, איך גיי נישט אוועק ביז דו זאגסט מיר צו א פלאץ לעבן דיר אין גן עדן, חפץ חיים לאכט זיך אויס, נאכאמאל, נאכאמאל, בקיצור מ'האט געזען ס'איז געווארן סיריעס, האט דער חפץ חיים אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס, איך האב קיינמאל נישט געעפנט מיין מויל צו באליידיגן א מענטש, צו רעדן לשון הרע, צו רעדן ניבול פה, אויב דו קענסט דיך דאס אונטערנעמען, עסטו זיצן לעבן מיר אין גן עדן. דער בחור, ס'שטייט דאך יין קשה, פחד מפיגו, אז פחד וועקט אויף א מענטש פון אפילו א שיכור'ן וויין, האט ער זיך מורא'דיג דערשראקן, זאגט ער, יא רבי. ווילסט, פרעגט ער אים, דער חפץ חיים, ווילסט דיך אונטערנעמען? זאגט ער, איך טראכט עס איבער, איך קען נישט, ס'איז נישט מעגליך. דער חפץ חיים האט געזאגט, רוקטס אים אוועק, ער איז א מניוול, ער איז א, ער איז א אויסוואורף. פרעגט מען דעם חפץ חיים, ער איז דאך גאנץ א וואוילער בחור. זאגט ער, אז ער קען זיך נישט אונטערנעמען ווען ער הערט אזא מין געוואלדיגע זאך, אז ער וועט זיצן לעבן דעם חפץ חיים אין גן עדן, ער קען זיך נישט אונטערנעמען, איך וועל פראבירן, כאטש פראבירן! דעמאלטס איז א סימן ער איז אן אויסוואורף, א מניוול, ער איז גארנישט ווערט. מען דארף פראבירן! כ'ווייס נישט כ'וועל יא דורכפאלן צו נישט, קודם איך הייב אן יעצט א נייע ווירטשאפט, איך גיי אין די גאס שובבים, זאל איך וויסן פארוועם איך גיי אין די גאס, וויאזוי איך גיי אין די גאס, איך דריי מיך אוועק פון אן ערווה, איך גיי אין די מקווה, איך דארף וויסן מ'טאר נישט קוקן אויף קיין ערווה, און זיין ערווה טאר מען אויכעט נישט עקספאוזן פאר אן אנדערן, ס'איז הלכה אין שלחן ערוך, און אז איך גיי אין בית מדרש אריין, ווייס איך פארוועם איך גיי דאווענען, אביסל שימת לב. דער הייליגער רבי ר' מיילך זאגט אז מען וויל יוצא זיין קרישמע און שמונה עשרה ווי עס דארף צו זיין זאל מען טראכטן ווי א גרויסער פייער ברענט און איך ווארף מיך אריין פארן באשעפער זאגט ער און מיט דעם איז מען יוצא קרישמע און תפילה אזוי ווי מען דארף כאטשיג נאכדעם ביי ולמלשינים און ביי על הצדיקים איז ער שוין אביסל ער טראכט שוין נישט. אבער ביי די ג' ראשונות מוז מען אינזין האבן ווען נישט איז מען נישט יוצא און קרישמע דארף מען אינזין האבן זאגט ער האב אינזין די כלליות'דיגע כוונה דאס מיינט שם ליבו אל דבר השם, דעמט הייסט ער א ירא שמים. יעצט, דער אייבישטער האט געמאכט אזאלעכע געוויסע תפילות וואס דאס איז נכלל אלע תפילות, אונז ווייס מיר עלינו לשבח האט געמאכט יהושע בן נון, איז דער מטה משה ברענגט אז ווען איינער זאגט עלינו איז כל צבא השמים שומעים, אלע מלאכים הערן צו, והקדוש ברוך הוא שומע, וכל הפמליא של מעלה אומרים, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם עוז לו בך מסילות בלבבם. יעצט צום מחזיק ברכה פון חידא ווערט געברענגט אז מען דארף זאגן עלינו מיט כוונה, פארוואס זאגט ער ווערטער? ווייל ס'איז אין שבח כמותו ליוצרנו, ס'איז נישט דא נאך אזא לויב פארן הייליגן באשעפער בעולם, און ס'איז העכער על כל תשבחות שבעולם. אויף אלע לויב פון דער וועלט. עלינו לשבח איז מען מקבל אויף זיך דעם ייחוד השם, שלא עשנו כגויי הארצות, וואס ווען יהושע האט איינגענומען ארץ ישראל, מען זאל נישט פארכאפט ווערן מיט אלע זייערע עבודה זרה'ס, האט ער געמאכט דעם עלינו לשבח, און די גאנצע תפילה וואס מען זאגט ביז צום סוף. יעצט דער הייליגער רוקח ברענגט אויף דעם פסוק פון הירא את דבר השם, וואס אונז רעד מיר יעצט דערפון, זאגט ער מורא'דיגע ווערטער, ישים אל ליבו תבונת השכל, ער זאל לייגן צו זיין הארץ אביסל פארשטענדעניש, וישים ליבו בשרו, ער זאל לייגן זיין הארץ מיט זיין לייב, ויכוון בזה מאוד מאוד, ער זאל ביי די תפילה זייער שטארק מכוון זיין, כשאומר עלינו לשבח, זאגט ער ווייל כי שיר השירים היא, דאס איז דער געזאנג, דער געלויב פון אלע לויבן וואס איז דא, דאס אזוי ווי ס'שטייט דא ביי אונז, הירא את דבר השם. ישים אל ליבו, דאס ביסל התבוננות דאס מאכט אנדערש די גאנצע זאך, האסט נישט געדאוונט מיט כוונה, זאג דריי מאל עלינו, האסט דעמאלטס אינזין געהאט דעם ייחוד השם, וועט דיר דער אייבערשטער אויכעט פארגעבן און נעקסט טיים וועסטו זיין בעסער. יעצט דאס זאגט דער מדרש, פרעה האט געזען דעם ברד אז דאס איז וואסער און פייער, און דער פייער קען נישט אויסברענען דאס וואסער, און דאס וואסער לעשט נישט אויס דעם פייער, האט ער געזען ס'איז צוויי דברים בהיפוכם, האט ער געזאגט אה! השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. יעדער מענטש דארף זיך מתבונן זיין. יעדער מענטש איז שני דברים הפכים. יעדער איז א סקיזאפרעניק. פארוואס? ווייל ער האט אין זיך א יצר הרע מיט א יצר טוב. איין טאג וויל ער זיין גוט, איין טאג וויל ער נישט זיין גוט, איין טאג וויל ער זיין שלעכט. דער מענטש זאל נישט נתפעל ווערן פון דעם, זאל ער וויסן אז השם הצדיק אז דער אייבערשטער איז גערעכט און ועמי הרשעים און אונז זעמער נעבעך רשעים, ווייל דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף דעם אז אונז זאל מיר זיין גוט. מוזיק איז צוזאמגעשטעלט פון א הויעכן טאן און א נידריגן טאן. יעצט ווען ס'זאל זיין אלעס הויעכע טענער, וואלט עס נישט געווען מוזיק, וואלט עס געווען קולות. ווען ס'זאל זיין אלע נידריגע טענער, וואלט עס נישט געווען קיין מוזיק. ס'מוז זיין אפס און דאונס, ארויף און אראפ, ארויף און אראפ. ס'מוז זיין פארהאן אש און מים, א מלחמה צווישן וואסער און פייער. און דעמאלטס העלפט דער אייבערשטער אז מ'קען מתגבר זיין זיך אויפ'ן יצר הרע. יעצט דער קאנטיניועישאן פון. פרשת וארא גייט אריין אין פרשת בוא. וואס איז פרשת בוא? פרשת בוא איז אויך א שיעור וואס כ'האב געזאגט פאר ראש השנה, נישט אינגאנצן אויף דעם אופן, אבער איך וויל אביסל רעדן וועגן דעם ענין פון התחדשות. משה רבינו איז אים געווען שווער צו פארשטיין דעם חידוש החודש. וואס איז אים געווען אזוי שווער צו פארשטיין? משה רבינו איז געווען אן איש אלוקים, קיינמאל נישט געזינדיגט פאר'ן אייבערשטן, ס'איז אים געווען שווער צו פארשטיין, מ'גייט יעצט געבן א תורה פאר כלל ישראל, מ'וועט זינדיגן, ס'וועט זיין אפס ענד דאונס, און וויאזוי וועט דאס ארבעטן? האט אים דער אייבערשטער געזאגט, הער אויס, כזה ראה וקדש, די גאנצע וועלט איז געמאכט אויף אפס ענד דאונס, ירידות מיט עליות, איז וועגן דעם אז ס'קומט יעצט דער החודש הזה לכם פרשת בוא דארף מען וויסן, פרשת בוא איז התחדשות. החודש הזה לכם, די כלל איז דאך אז אלעס. גייט שלעפט זיך נאך נאכן קאפ, דער אייבישטער זאגט דיר איך גיי דיר יעצט געבן תריג מצוות, אין אמת האט זיך די תורה געדארפט ערשט אנהייבן החודש הזה לכם ווייל דא הייבט זיך ערשט אן די ערשטע מצוה, אבער זאלסט וויסן זאגט דיר דער אייבישטער החודש הזה לכם זאלסט געדענקען ס'עט אייביג דארפן זיין התחדשות, וועסט דיך מוזן באנייען. וועסט טאקע דורכפאלן, וועסט דיך מוזן נאכאמאל אויפהייבן. איך זאג אייביג, א בחור, א שווערע בחור, מען קען נישט מיט אים דורכקומען. יעצט ווען ער האט חתונה זאגט יעדער ער וועט קיינמאל נישט מצליח זיין, אבער די שבע ברכות איז ער נאך מצליח, נאכדעם הייבן זיך אן די פראבלעמען. די זעלבע אויך, איינער ער קומט אריין אין א ישיבה, ער נעמט זיך לערנען, ס'איז אזוי ווי איך זוך א כולל, איך וויל לערנען פלייסיג, איך בין זיכער די ערשטע צוויי וואכן וועל איך לערנען זייער פלייסיג, שאלה וואס וועט זיין נאכדעם. די זעלבע מיט דעם בחור, די ערשטע וואך צו דעם ערשטן עמוד צו דעם ערשטן בלאט, ער לעבט נאך! וואס געשעהט נאכדעם? דער בעל דבר קומט, ער מאכט אים צוביסלעך קאלט, קאלט, קאלט. זאגט דיר די תורה, איך האב פאר דיר אן עצה, החודש הזה לכם ראש חדשים, פאר איך געב דיר נאך די תורה וויל איך דיך אויסלערנען דעם סוד פון התחדשות. רבי נחמן האט געזאגט חידוש כמוני לא היה, ס'איז נישט געווען נאך אזא חידוש, ער האט זיך געקענט פון די גרעסטע רדיפות, און פון די גרעסטע נפילות מיט ירידות האט ער זיך געקענט געבן א הייב אויף אזוי ווי ס'וואלט גארנישט געווען. און דאס איז דער ראש השנה וואס דאס איז בבחינת התחדשות, און דאס איז דער החודש הזה לכם ראש חדשים. יעצט א מענטש גייט דורך זיין לעבן, ער הייבט אן צו טראכטן, וואו בין איך געגאנגען wrong, פארוואס בין איך דא דורך געפאלן, פארוואס בין איך דארט דורך געפאלן, מענטשן הייבן זיך דאך אן ווען מען זאגט צו בארעכענען צוביסלעך, די bottom line איז, א מענטש וואס ער איז דורך געפאלן און ער איז געבליבן דורך געפאלן, איז ווייל ער האט נישט געהאט אין זיך די בבחינת פון התחדשות, ער האט נישט אויפגעלעבט אויפ'ס ניי, און דער מענטש. וואס ער איז דורך געפאלן, און ער האט זיך אויפגעלעבט אויפ'ס ניי, האט ער געזאגט א כפרה, וואס איז געווען, איך הייב אן יעצט ניי, ס'איז דא א באקאנטע זאך, עפעס א קאצקער חסיד האט זיך בודק געווען די תפילין נאך זעכציג יאר האט ער געטראפן ס'איז פסול, ס'האט נישט געהאט קיין פשט, טייטש ער האט קיינמאל נישט געלייגט כשר'ע תפילין, האט זיך גענומען טאנצן, געלויבט ביסטו הייליגער באשעפער אבי פון היינט וועל איך כאטש קענען לייגן כשר'ע תפילין. דאס איז דער ענין פון התחדשות, מען דארף זיך נאכאמאל אויפלעבן, אין מצרים איז מען געווען אין די מ"ט שערי טומאה, איר ווייסט וואס איז געווען די פופציגסטע שער טומאה? דער להיפוך פון התחדשות. יאוש! אזוי ווי ס'איז שוין געגאנגען ס'זאל שוין ווייטער גיין אזוי. ס'זאל זיין בבחינת ישן התיישנות, מ'זאל ווערן אלט. ווען א מענטש איז ישן, ער שלאפט, איז ער פטור אפילו ער שעדיגט איינעם ווייל ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. דער מענטש גייט ארום ווי אן א קאפ. אתה הבדלת אנוש מראש, האט דער ווישעווער אויפגעטייטשט, האסט אראפגענומען די מענטש פון קאפ. קאפ איז נישט דער מענטש, דער מענטש איז נישט דער קאפ. און דאס איז געווען די נו"ן, שער הנו"ן, די גרעסטע שער טומאה איז געווען אז מען האט נישט געהאט דעם התחדשות. איז געקומען משה רבינו ער האט געזאגט אזוי, חברה רמ"ח מצות עשה שס"ה לא תעשה אבער עס קען נישט גיין אן א חודש הזה לכם, התחדשות, מען דארף זיך באנייען. און דער מענטש וואס ער האט נישט אין זיך דאס התחדשות, אפילו היינט, אפילו מען איז שוין ארויס פון מצרים, פאלט אריין אין בבחינת מצרים, מצרים איז מיי צרים, אלעס איז ביי אים. אַן עול, ער קען נישט, דאָ האָט ער, זאָגט ער, מײַן טבֿע לאָט נישט, דאָס לאָט נישט, איך בין יעצט מיד, איך בין שלעפֿעריק, ער האָט פֿופֿציק זאַכן, פֿאַר וואָס ער קען נישט, און דער ליגט נאָך הײַנט אין מצרים. אויף אים איז געזאָגט, אַכּתּי עבֿדי אַחשוורוש ועבֿדי פּרעה אַנן, און יעדן טאָג גייט ער אין אַ גרעסערן סבֿלות מצרים, און ער. פאלט טיפער און טיפער ביז ער קען חלילה קיינמאל נישט ארויס. יעצט אז דו ווילסט דיך ארויסדראפען פון די מ"ט שערי טומאה צו פון די נו"ן שערי טומאה אזוי ווי דער אור החיים הקדוש זאגט מ'האלט שוין אין דארט קענסט אלעס געבן א ברעך דורך אן א שום פראבלעם. וויאזוי? מיט א חודש הזה לכם מיט בבחינת התחדשות. ניי, איך הייב אן א ניי בלעטל, וואס איז געווען איז געווען. יעצט דער אייבערשטער האט אריין געגעבן אין דעם נפש פון א מענטש אז די נפש זוכט נייעס, כל יום יהיה בעיניך כחדשים, די תורה איז יעדן טאג ווי ניי, ס'איז נישט די זעלבע וואס דו האסט נעכטן געלערנט, לערן א בלאט גמרא צוויי מאל וועסטו זען ס'איז גאר אן אנדערע בלאט, ס'רעדט זיך גאר פון אנדערע זאכן, און ווייל די נפש פון א מענטש ציט אויף נייעס כדי ער זאל קענען האבן די תורה כל יום ויום יהיה בעיניך כחדשים, טאמער נוצט ער נישט אויס די תורה, ער נוצט נישט אויס דעם כח הנפש פאר די נייעס פון די הייליגע תורה. פאלט ער אריין אין וועלטליכע נייעס, ער איז ביזי מיט די אלע ספארטס און מיט דעם און מיט דער און דער וואס דער פאליטישן האט געזאגט און וואס יענער פאליטישן האט געזאגט, ער איז ביזי מיט די אלע שטותים, און וועגן דעם איז דא די אייפעדס ארויסגעקומען יעדע מינוט ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז, ס'מוז נישט זיין אמת אויך נישט, האט איינער אמאל געזאגט זאג א גוטן ליגנט, ס'מוז נישט זיין אמת אבי ס'איז נייעס. און דאס איז אלץ ווייל אין אונזער נפש איז אריינגעבאקן כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, כדי מען זאל לערנען די תורה אלץ ב אין אן ענין פון חידוש, און ליידער אז מען לערנט נישט די תורה מיט אן ענין פון חידוש, גייט עס אריין אין וועלטליכע און אין גוי'אישע נייעס, און דאס איז נעבעך היינט דער חורבן, דער חורבן פון די אינגעלייט, דער חורבן פון די בחורים, און אזוי זעהן מיר אונז ליידער היינט אויס. איך האלט דא אינמיטן פארן אויפן עף די אר איסט איז דא דא אן עקסידענט, די דעילי ניוז איז אינוואלווד אין אן עקסידענט צען קארס, טראקס ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט, עה, וואס וועט ניו יארק טוהן? ס'וועט נישט ארויסקומען די נייעס, מילא דער איד האט די תורה, כל יום יהיו בעיניך חדשות, אבער וואס וועט דער גוי טוהן? וויי געשריגן וואס דא גייט זיין אן אומגליק אין די שטאט חלילה. קוקטס אן, אונזער הייליגע תורה איז שוין אלט באלד דריי טויזנט יאר, און יעדער טרעפט נאך דערין נאך נייעס און נאך נייעס, און מ'איז מחדש חידושים און ס'בלייבט אויף אייביג. און מען פלאגט זיך אויף א רבי עקיבא אייגער אויף א קהילת יעקב, און קוקטס אן אזוי פיל גוישע פעלקער זענען אונטער געגאנגען אזוי פיל שיטות יעדער האט געהאט א נייע זאך מיט מאכן איזם, קאמוניזם, ציוניזם, אלעס גייט אונטער, איין זאך וואס ס'בלייבט איז די תורה ווייל דאס איז דער אמת'ע נייעס, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. יעצט אז א מענטש איז מקושר צו די תורה און ער איז מקושר צו שובבים. ווייסט ער אז מען דארף זיך אביסל איינבייגן דעם קאפ פארן אייבערשטן, מען דארף זיך אביסל נעמען אין די הענט אריין. כ'האב געזען איינער פון די בעלי מוסר ברענגען צו אז דער גיהנום און די גן עדן זענען איינס לעבן ס'אנדערע, און ס'איז דא אפילו א טיר וואס טאמער איינער וויל ארויסגיין פון גיהנום און אריינגיין אין גן עדן קען ער דאס אויך טון, הרשות בידו, ער קען דאס טון. נאר וואס, די טיר איז געבויעט זייער נידריג, און כדי אז דו זאלסט קענען. אריינגיין דורך די טיר אין גן עדן מוזטו דיך איינבייגן דיין קאפ מיט די גאווה און דעמאלטס קענסטו אנקומען און די חברה די רשעים אין גיהנום זענען נישט וויליג זיך צו בייגן גארנישט דאס איז וואס אונז מוז מיר וויסן שובבים האב איך ענק געזאגט איז בין אדם למקום סאיז אבער אויך בין אדם לחבירו מען דארף אנהייבן איבערצובעטן יעדן קעגן וועם מען האט געטון אמאל אן עוולה און מען קען נישט סתם אזוי זיך אליינס מוחל זיין. מען דארף וואטשן וואס מען האט געטון, און מען דארף געדענקען וואס מען האט געטון, און אז מען עט זיך אביסל מדבק זיין צו די הייליגע תורה, עט דיר די תורה זאגן וואו דו ביסט געגאנגען ראנג, און ס'עט דיך אויכעט לערנען, און ס'עט דיר זאגן, די פסוק זאגט אשר נשיא יחטא, זאגט רש"י און די גמרא, וואויל איז פאר א נשיא וואס די תורה לערנט אים אז ער דארף תשובה טון, אונז זעמער אלע נשיאים, אונז זעמער אלע זרע אברהם יצחק יעקב. אונז זעמיר אלע א צלם אלוקים און אז מ'וועט זיך מדבק זיין אין די תורה מיט מאכן בבחינת התחדשות, וואס האב איך שוין געזאגט דאס התחדשות איז נישט קיין גרויסע זאכן, דאס התחדשות איז הירא את דבר השם מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים ואשר לא שם ליבו אל דבר השם ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה, ס'איז א חילוק צו ס'איז שם ליבו צו נישט, און ממילא אז ס'וועט זיין שם ליבו וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז די תורה וועט אונז ווייזן וואס אונז האמיר געזינדיגט, און ווי אזוי מ'דארף מען תשובה טוהן בין אדם למקום און אויכעט בין אדם לחבירו, און דאס עט אונז צוברענגען צו די גאולה שלימה ווייל די שטיינער פון ברד וואס לאזט זיך אויס פאריגע וואך מיטן התחדשות פון די וואך דאס איז געבינדן איינס מיטן אנדערן, און די שטיינער גייט דער אייבישטער ווארפן אויף גוג ומגוג, און דער אייבישטער וועט אונז אפהיטן פון אלעם שלעכטן, אין דעם זכות וואס מ'וועמער תשובה טוהן.

זיצנדיג ביי די גמרא און איבערחזר'ן כאטשיג דו ביסט נישט מחדש, דאס אליין איז א חידוש. אזוי ווי דער תניא זאגט, זיי פלעגן לערנען הונדערט מאל, איז וועגן דעם אינו דומה למי ששונה מאה פעמים למאה פעמים ואחד. אביסל עפפערט זאל זיך אנהייבן אין די שובבים, אין די סדר פון פרשת בא פון החודש הזה בבחינת התחדשות, העסטו זען ס'עט נאכדעם גיין. לאמיר זאגן דו האסט א שיעור צו לערנען יעדן טאג צען מינוט, הלוואי, לאמיר זאגן אזוי, לייג צו נאך צוויי מינוט, דאס איז די התחדשות. אפי' דו ביסט נישט מחדש גארנישט, לאמיר זאגן אז דו לערנסט גמרא תוספות, לייג צו צוויי מינוט מוסר, העסטו זען ביז אפאר וואכן העסטו האבן צוואנציג מינוט פאר מוסר און נאך א האלבע שעה פאר גמרא תוספות, און דאס איז שובבים, נישט די געפאסטעכצער, לא המדרש עיקר אלא המעשה, לאמיר זיך מדבק זיין צום אייבערשטן מיט בבחינת התחדשות, מיט הירא את דבר השם, אשר שם ליבו. יעדע זאך וואס איך טו זאל זיין מיט שימת הלב, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל שוין ווארפן די שטיינער, די אבני אלגביש, אויף די גוג ומגוג חברה, אזוי ווי דער מדרש ברענגט, און די אלע אידן וואס איז שם ליבו אל דבר השם וועט מען נישט חלילה געשטרויכלט ווערן. האב אויך געוואלט בעטן יעדן איינעם אז ס'איז דא ולטוטפות בין עיניך זייער א יסודות'דיגע רמבן, יעדער זאל עס דורכלערנען, און ער זאל עס דורכלערנען מיט די קינדער, פאריאר פאר צוויי יאר האב איך גערעדט פון דעם רמבן אסאך, היי יאר בין איך געגאנגען אביסל אויף אן אנדערן מהלך, אביסל מעורר זיין דעם עולם וועגן שובבים, אבער רבותי, ולטוטפות בין עיניך, דאס איז דאס לעצטע שטיקל אינעם רמבן אין פרשת בא, איר וועט זען אז די בתי כנסיות און בתי מדרשות מאכן א קידוש השם, מען זאל וויסן ווי אזוי צו גיין דאווענען צום אייבערשטן, און נישט רעדן ביי קדיש און לערנען די קינדער יהא שמה רבא און אמן און אזוי ווייטער. מען זאל זיך אויסלערנען וואס דאס הייסט אמן יהא שמה רבא, אמן מיינט אני מוסר נפשי, און אמן מיינט ס'איז אמת און איך גלייב דערין, און אמן מיינט קל מלך נאמן, דו ביסט באגלייבט צו באצאלן גוטס פאר ווער ס'טוט גוטס, און אמן יהא שמה רבא איז יהי שמו הגדול מבורך לעלם ולעלמי עלמיא, דעם אייבערשטנ'ס נאמען. זאל זיין געלויבט זיין גרויסער הייליגער נאמען זאל זיין געלויבט אויף אייביג, און מען זאל דאס אויסלערנען די קינדער, ס'ווערט געברענגט אין שומר אמונים פונעם שומר אמונים רעבן, אז אלע תעניתים מיט סיגופים וואס א מענטש פלאגט זיך, קומט ער נישט צו צו אזא מין ריינקייט ווי מען האט אינזין, דעם יהא שמיה רבא מיטן אמן, און אמן מיינט אני מוסר נפשי, איך בין זיך מוסר נפש פאר דיר באשעפער, און אז א קינד טוט דאס צוקוקן עט ער האבן א פיקטשער וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן אין א שול, וויאזוי מען דארף זיצן אין א שול מיט דרך ארץ, ס'איז געווען אינדערהיים דער סאטמאר רב דער זכרון יהודה. בקיצור. ער איז געווען אויף דער עלטער איז ער געווען א סגי נהור פלעגט ער הייסן די תלמידים זאלן אים אריינטראגן אין בית מדרש און ער געזעסן ס'איז געווען אין תמוז אין אב ס'איז געווען זייער הייס נישט געווען קיין עירקאנדישן דעמאלטס בקיצור איז ער געזעסן מיטן רעקל און מיטן גארטל און מיטן הוט און ער האט אויסגעהערט דעם קול תורה וואס די בחורים לערנען האט אים דער גבאי געפרעגט רבי אפשר טוסטו אויס דעם רעקל אפשר טוסטו אויס דעם הוט זאגט ער הער אויס מיין טייער קינד איך קען נישט לערנען פארן אייבערשטן וויל איך כאטש זיצן אין שול מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן. איך זאג די אינגעלייט וואס זיי ווילן נישט דאווענען, דאווען נישט, ווייסטו וואס, נישט וואס איך זאג אז מען זאל נישט דאווענען, ווייל זיכער זאלסטו דאווענען, נאר קום כאטש מיט דרך ארץ אין שול, דיין זון זאל זען וויאזוי זיין טאטע איז געקומען מיט דרך ארץ אין בית מדרש דאווענען, עס וועט אים אויך בלייבן אין זיכרון, איז דאס איז א גרויסע בחינה צו זיצן מיט דרך ארץ אין בית מדרש צו ענטפערן אמן יהא שמיה רבא. כ'האב אמאל געהערט א דרשה פון א גרויסן בעל מחנך האט ער געזאגט דעם טעם פארוואס די מאדערענע האבן אסאך געלט און די פרומע האבן נישט, ווייל די מאדערענע רעדן נישט ביים דאווענען, די פרומע רעדן ביים דאווענען און ס'איז א חילול השם, און קוקן ולטוטפות בין עיניך אז דער אייבישטער האט נישט קיין שום אנדערן טעם פארוואס ער האט באשאפן די וועלט נאר אז מ'זאל עפענען א בית מדרש און מ'זאל דארטן לויבן דעם אייבישטן, נו אז דו קומסט אין אזא שול און דו רעדסט, נו ווי לויבסטו דעם אייבישטן? ביסטו חלילה מחרף ומגדף דעם אייבישטן, איז וועגן דעם די מאדערענע רעדן נישט אין א שול, האבן זיי פרנסה. און די ערליכע קומען אין שול האבן זיי נישט קיין פרנסה, האב איך געזאגט פאר די מענטש איך פארשטיי נישט איז דאך דעמאלטס איז דאך עס א מעשה לסתור, דער מאדערענער קומט אינגאנצן נישט אין שול, צו אז ער קומט יא אין שול קומט ער אינגאנצן נישט צו דאווענען ער זיצט נאר דארטן ווי א גולם, און דער פרומער קומט דאווענען, איז ווייל ער האט גערעדט זאל ער באקומען אזא עונש ער זאל נישט האבן פרנסה? האט יענער מיר געענטפערט יא זאלסט וויסן דארט ווי ס'איז דא א חילול השם דארטן קענסטו

איז דאס דער גרעסטער קידוש השם. טוטס ענק א טובה און טוטס ענקערע קינדער א טובה, לערנטס דורך דעם רמבן ולטוטפות בין עיניך, היינט איז שוין דא רמבן אויף לשון קודש, ס'איז שוין זייער גרינג צו לערנען, ס'איז איבערגעטייטשט, איז לערנטס דאס דורך ווייל דאס איז איינע פון די יסודות'דיגע רמבן'ס. האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. כל טוב.